מאנטאג בחוקותי. ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ד' פון די מילי פונעם אות י' פונעם שם ב"ן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות רוח פונעם פארגאנגענעם שבת זאגט די הייליגע תורה ופניתי אליכם דער אייבערשטער זאגט אויב מען וועט זיך אויפפירן גוט וועל איך מיך קערן צו ענק והפריתי אתכם איך וועל ענק פרוכטבארן והרביתי אתכם איך וועל ענק פארמערן והקימותי את בריתי אתכם איך וועל אויפשטעלן מיין בונד מיט ענק. און רש"י לערנט, ופניתי אליכם אפנה מכל עסקיי לשלם שכרכם, איך וועל מיך אוועקקערן פון אלע מיינע עסקים, פון אלע מיינע געשעפטן, צו באצאלן פאר די אידן זייער שכר. משל למה הדבר דומה? למלך ששכר פועלים כדאיתא בתורת כהנים. די משל שטייט דארטן אז ס'איז געווען א קעניג וואס האט געהאט אסאך ארבעטער, אבער איין ארבעטער איז געווען אויסגעצייכנט וואס ער האט יארן לאנג געארבעט פאר דעם קעניג, ווען אלע ארבעטער האבן געענדיגט זייער ארבעט זענען זיי אריין בעטן זייער געהאלט, און דער ארבעטער איז אויך מיטגעגאנגען. האט דער קעניג זיך אנגערופן פאר דעם ארבעטער, מיין זון, שטיי אביסל אין די זייט, איך וועל מיך באלד ווענדן צו דיר. די אלע אנדערע, זיי האבן ווייניג צייט געארבעט פאר מיר, לאמיך זיי אפפאטערן, איך וועל זיי געבן זייער קליינע געהאלט, מיט דיר האב איך א גרויסן חשבון, און שפעטער וועל איך מיך אפגעבן נאר מיט דיר. אזוי איז אויך די אידן אויף די וועלט בעטן זיי זייער שכר פונעם אייבערשטן, און אויך די גוים להבדיל בעטן זייער שכר אויף די וועלט. זאגט דער אייבערשטער פאר די אידן מיינע קינדער, איך גיי מיך מאכן צייט פאר ענק, קודם לאמיך אפפאטערן דא די גוים, לאמיך זיי געבן דא אויף די וועלט די ביסל שכר וואס ס'קומט זיך זיי, אבער פאר ענק האב איך אוועקגעלייגט א גאר א גרויסן שכר און איך וועל מיך ספעציעל באזונדער אוועקגעבן צייט אפצוגעבן ענקער שכר. והפריתי אתכם זאגט רשי בפריה ורביה, דאס מיינט אז יעדער איינער וועט האבן קינדער, ס'וועט נישט זיין קיין עקר נישט קיין עקרה זאגט די רמבן, והרביתי אתכם, איז בפשטות מיינט עס, מען וועט זיך פארמערן, אבער והפריתי מיינט דאך שוין פארמערן, איז די רמבן זאגט אז והרביתי מיינט אז די קינדער וואס מען וועט האבן וועלן לעבן לאנג, און מען וועט האבן אסאך קינדער יעדער איינער, און יעדער וועט זיין געזונט, און רש"י ברענגט פון תורת כהנים אז והרביתי מיינט בקומה זקופה, מ'וועט האבן אן אויפגעהויבענעם געשטעל, וואס דער אור החיים הקדוש זאגט אז אין דעם איז אויך נרמז די ענין אז ס'וועט זיין פרנסה, ס'וועט זיין גענוג וואס צו עסן, און יעדער וועט זיין שיין געבויט. והקימותי את בריתי אתכם, ברית חדשה, דער אייבערשטער וועט מאכן מיט די אידן א נייעם בונד, לא כברית הראשונה שהפרתם אותה, נישט ווי די פריערדיגע בונד וואס עטס האט צעשטערט, אלא ברית חדשה א נייע בונד שלא תופר וואס וועט נישט צעשטערט ווערן, שנאמר, וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה, לא כברית וגומר. דער אור החיים הקדוש זאגט, פארוואס דארף טאקע זיין ופניתי אליכם, דער אייבערשטער אליין זאל זיך דארפן אפגעבן מיט די ברכות פון דעם פסוק, זאגט ער ווייל אונז ווייסן מיר עס איז דא דריי שליסלעך וואס ליגן נאר אין די הענט פונעם אייבערשטן, די שליסל פון געבורט, און די שליסל פון פרנסה, און די שליסל פון תחיית המתים. זאגט ער די אלע דריי זאכן קען מען טרעפן אין דעם פסוק. והפריתי אתכם, וועל ענק פרוכטבאר, דאס איז די שליסל פון געבורט. והרביתי אתכם, האבן מיר שוין אויסגעשמועסט אז דאס קען מיינען די שליסל פון פרנסה,

די ראשונים זאגן נאך א פשט אויף די והקימותי את בריתי איתכם, אז די בונד וואס כ'האב געהאט מיט ענקערע עלטערן וועל איך באנייען מיט ענק, עטס וועט שוין נישט דארפן צוקומען צו די בונד פון ענקערע עלטערן, די אייבערשטער וועט מאכן א פרישן בונד מיט די קינדער אליין, אפילו אן דעם וואס זיי האבן זוכה געווען דורך אין די זכות פון זייערע עלטערן און וועלכע בונד? זאגן זיי, דאס איז דער בונד אז מען וועט פארמערן די אידן אזוי ווי די שטערנס פון די הימל, אזוי ווי די זאמד פון די ערד, א המשך פון והפריתי והרביתי אתכם. זאגט דער פסוק, ואכלתם איר וועט עסן, ישן נושן, די גאר אלטע, פון פאר דריי יאר, און ס'וועט זיין זייער געשמאק, ס'וועט זיך האלטן פריש, וישן און די אלטע תבואה מפני חדש, צוליב די איבערפלוס פון נייע, תוציאו וועט עטס מוזן ארויסציען זאגט רש"י פון די שפייכלערס, פון די אוצרות, מען וועט מוזן דארפן טרעפן פלאץ אין די אוצרות אריינצולייגן די נייע תבואה, העט מען ארויסנעמען פון דארטן די אלטע תבואה וואס די אלטע דארף שוין נישט אזוי ווייט זיין אינעם אוצר, ס'קען זיך שוין האלטן, איינמאל ס'איז שוין איינגעטריקנט, ס'האלט זיך שוין א לענגערע צייט, קען זיך עס האלטן פריש אפילו אן די אוצר, אבער די נייע קען מען דאך נישט לאזן ארומליגן אויפן פעלד, מען דארף עס אריינלייגן אין די אוצרות, וועט מען אויסלערן די אוצרות פון די אלטע און אהין אריינשטעלן די נייע. אין ספורנו זאגט ער פשט וישן מפני חדש תוציאו. סתם אזוי איז דא א איסור מען טאר נישט ארויסטראגן פון ארץ ישראל זאכן וואס איז דא אין דעם א חיי נפש, מען טאר נישט ארויסטראגן קיין וויין, קיין אויל, און קיין מעהל, אבער ס'וועט זיין אזא איבערפלוס פון נייע אז מען וועט שוין נישט דארפן זיך זארגן אז עס וועט זיין א מאנגל און מען וועט מעגן ארויסטראגן פון ארץ ישראל די אלטע, דאס איז די פשט וישן און די אלטע זאכן פון פאראיאר, מפני חדש צוליב דעם וואס עס וועט זיין אזויפיל נייע, תוציאו וועט מען שוין מעגן די אלטע ארויסטראגן און פארקויפן פאר די פון חוץ לארץ, ווייל מען האט נישט וואס צו זארגן אז עס וועט נישט זיין גענוג פאר די מענטשן פון ארץ ישראל. און דער אור החיים הקדוש איז מסביר. פארוואס שטעלט ער אהער דעם פסוק וואס רעדט זיך פון די גוטע תבואה, נאכן ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם, לכאורה וואלט דאס געדארפט שטיין אויבן אין די פרשה ווי מען האט גערעדט פון ואכלתם לחמכם לשובע, מען האט גערעדט פון ונתתי גשמיכם בעיתם, דאס איז דאך בערך די זעלבע מין ברכה אז ס'וועט זיין פיינע תבואה און אסאך תבואה. זאגט ער, עס האט יא א המשך מיט די פריערדיגע פסוק, אין די אבן עזרא שטייט אויך דער געדאנק, אז נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז די אידן וועלן זיך אזוי פרוכטבארן און פארמערן, דעמאלטס איז הערשט א רבותא, אז ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו, אז עס וועט נאך אלץ זיין גענוג תבואה און מ'וועט נאך עסן פון די אלטע און די אוראלטע, און ס'וועט נאך אלץ זיין גאר אסאך. ווען ס'וואלט געוועזן גאנץ כלל ישראל וואלט באשטאנען פון ווייניג מענטשן, איז דאך בכלל נישט קיין חידוש, ס'איז בכלל נישט קיין ברכה דאס אז מ'וועט נאך עסן פון די אלטע תבואה, אוודאי אז ס'איז דא ווייניג מענטשן גייט נישט אויף די אלטע תבואה. אבער אזוי אז ס'וועט זיין כלל ישראל וועט זיך צווואקסן און פארמערן און ס'וועט זיין אזוי פיל קינדער, און דאך זאגט די פסוק ואכלתם ישן נושן דאס איז שוין א געוואלדיגע ברכה. זאגט רש"י ואכלתם ישן נושן הפירות יהיו משתמרין, ס'עט זיך זיין אפגעהיטן, ס'עט נישט פארשימלט ווערן, וטובים להתיישן, ס'עט זיין זייער גוט, און ס'עט קענען גוט אלט ווערן, שיהא ישן הנושן, די אוראלטע תבואה, של שלש שנים, פון פאר דריי יאר, וועט זיין יפה לאכול משל אשתקד, ס'וועט נאך זיין בעסער צו עסן ווי די פאראיעריגע.

זאגט דער פסוק ונתתי משכני בתוככם, איך וועל אריינגעבן מיין וואוינונג מיין רואונג צווישן ענק, ולא תגעל נפשי אתכם, און מיין זעל וועט זיך נישט פארמיאוסן פון ענק. זאגט דער אבן עזרא אז דער פסוק מיינט צו זאגן אז דער אייבערשטער וועט שטענדיג זיין צווישן די אידן, און ער וועט זיך קיינמאל נישט נמאס ווערן פון זיי, נישט אזוי ווי א בשר ודם וואס ער קען נישט וואוינען אויף איין פלאץ די זעלבע צייט און א צי ס'ווערט אים נמאס דארטן, נאר דער אייבערשטער זאגט ולא תגעל נפשי אתכם, איך וועל שטענדיג וואוינען צווישן ענק, און איך וועל קיינמאל זיך נישט פארמיאוסן פון ענק. זאגט רש"י ונתתי משכני זה בית המקדש, ולא תגעל נפשי אין רוחי קצה בכם, מיין גייסט וועט זיך נישט פארעקלען פון ענק, כל געילה, לשון פליטת דבר הבלוע בדבר, אז ס'קומט ארויס איין זאך וואס איז געווען איינגעזאפט פון די צווייטע, דאס מיינט א לשון פון הגעלה, כמו כי שם נגעל מגן גיבורים וואס דאס מיינט לא קיבל המשיחה, די פאנצער פון די שטארקע מענטשן האט נישט אנגענומען אויף זיך דאס וואס מ'האט אנגעשמירט, שמושחין, מ'פלעגט אנשמירן מגן של עור, די לעדערנע פאנצער פלעגט מען אנשמירן בחלב מבושל, געקאכטע פעטנס, כדי להחליק מעליו, זאל זיך אראפגליטשן דערפון מכת חץ, או חנית, אז איינער שיסט א פייל אדער א שפיז זאל עס נישט קענען דורכלעכערן, שלא יקב העור, ס'זאל נישט דורכלעכערן דעם לעדער נאר ס'זאל אראפגליטשן. זאגט דארט דער פסוק כי שם נגעל מגן גיבורים אז דער פאנצער האט אזוי ווי אויסגעשפיגן די פעטנס האט עס נישט געוואלט אננעמען אויף זיך, איז דער ולא תגעל נפשי מיינט אויך מיין זעל וועט ענק נישט אויסשפייען.

אונזער באשעפער, אן קיין שום פארמיטלער, אלעס וועט ער אליינס טון, אויכעט וועט ער זיין אונזער דיין, אלוקים איז דאך א איבערטייטש פון א דיין, ער וועט זיין דער וואס וועט זיך אננעמען פאר אונז און נקמה נעמען פון די גוים פאר אונזערטוועגן, ואתם תהיו לי לעם, און עטס וועט זיין פאר מיר פאר א פאלק. זאגט רשי והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, איך וועל שפאצירן מיט ענק אין גן עדן אזוי ווי איינער פון ענק, ולא תהיו מזדעזעים ממני, עטס וועטס נישט ציטערן פון מיר,

ער זאגט פאר די אידן, דו וועסט אפלאזן דאס לאנד, אנשטאטס דעם וואס מען האט נישט געהיטן קיין שמיטה ווילאנג מען איז געווען אין ארץ ישראל, וועט מען יעצט יא דארפן משמט זיין די קרקעות, און מען וועט פארטריבן ווערן פון ארץ ישראל. און ובך, און אין דיר וועל איך נקמה נעמען מנחלתך, זאגט רש"י איין טייטש וועגן דיין נחלה, אשר נתתי לך, וואס איך האב דיר געגעבן און איך האב מיך אויסגענומען מיט דיר אז דו מוזט היטן שמיטה ויובל און דו האסט נישט געפאלגט. נאך א פשט, ווי אזוי וועל איך נקמה נעמען פון דיר, פון דיין נחלה וואס איך האב דיר געגעבן וועל איך דיך פארטרייבן. והעבדתיך את אויביך, איך וועל מאכן אז דו זאלסט דינען דיינע פיינט. דיין חלקה, דיין נחלה אין ארץ ישראל וועסטו מער נישט קענען באארבעטן, דו וועסט עס מוזן משמט זיין און אפלאזן, ווייסט וואו דו וועסט ארבעטן, דו וועסט ארבעטן פאר דיינע פיינט. בארץ אשר לא ידעת אין א לאנד וואס דו האסט קיינמאל נישט געוואוסט דערפון ביז יעצט כי אש קדחתם באפי ווייל א פייער האט עטס אויפגעפלאמט אין מיין נאז עד עולם תוקד דאס וועט ברענען ביז אייביג זייער א לאנגע צייט זאגט דער אייבערשטער וועט עס פלאמען.

זאגט דער פסוק כה אמר השם אזוי זאגט דער אייבערשטער, די אידן האבן נישט געהיטן קיין שמיטה ווייל זיי האבן נישט געגלייבט וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, וצוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית אז עס וועט וואקסן גענוג אז מען זאל נישט דארפן פלאנצן אין די שמיטה יאר. זאגט דער אייבערשטער ארור הגבר אשר יבטח באדם, פארשאלטן זאל זיין דער מענטש וואס ער פארזיכערט זיך אויף א מענטש, ער פארזיכערט זיך אויף זיינע אייגענע ארבעט, דאס וואס ער וועט אקערן און זייען, ער פארזיכערט זיך אויף זיינע ארבעטער אויפן פעלד אז נאר דורך דעם וועט ער האבן וואס צו עסן, ושם בשר זרעו, ער לייגט אויף א בשר ודם זיין פארזיכערונג, זיין שטארקייט, ער מיינט אז נאר ווען ער וועט איינפלאנצן וועט ער האבן וואס צו עסן, ומן השם יסור לבו, און פונעם אייבערשטן טוט ער אפ זיין הארץ, ער נעמט אוועק זיין הארץ פון די הבטחה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז ווען מען וועט היטן שמיטה וועט גארנישט פעלן. דער רד"ק זאגט אז דער פסוק גייט ארויף אויף דעם וואס די אידן אין יענע צייט האבן זיך פארלאזט אויף די מצריים און אויף אשור אז זיי וועלן זיי ארויסהעלפן אין די מלחמה אקעגן נבוכדנצר, אויף דעם זאגט ער ארור הגבר וואס וועט זיך פארזיכערן אויף מענטשן און זיך אפטון די הארץ פונעם אייבערשטן, און דער רד"ק זאגט אז סתם אזוי זיך פארלאזן אויף א מענטש איז נישט אזוי געפערליך אויב מען טוט זיך נישט אפ דעם הארץ פונעם אייבערשטן, דאס הייסט איינמאל מען פארלאזט זיך און מען פארזיכערט זיך אויפן אייבערשטן, מעג מען זיך אויכעט פארלאזן אז א מענטש וועט אים ארויסהעלפן, מען טראכט אזוי, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מיך יענער מענטש קומען צו הילף. אבער אויב מען נעמט אינגאנצן אוועק די בטחון פונעם אייבערשטן, דעמאלטס איז געפערליך און ארור הגבר וואס ער פארזיכערט זיך יא אויף א בשר ודם. זאגט דער תרגום כדנן אמר ה', ליט גברא דיתרחיץ באנושא וישוי בסרא רוחצניה, ומן מימרא דהשם יעדי לביה. זאגט דער פסוק וואס וועט זיין די קללה פון אזא מין מענטש, והיה, ער וועט זיין כערער, אזוי ווי א איינצעלע בוים, אדער זאגט רש"י איז ערער א געוויסע מין בוים, דאס איז א פרוכט וואס פון אינדרויסן איז עס שטעכעדיג, פון אינעווייניג איז דא וואס מען קען עסן, בערבה, אויף א פלוין אויף א ליידיגע פלאץ אין א מדבר, וואס א איינצעלע בוים וואס שטייט אליינס אויף א פלאץ, אויף א וויסטע פלאץ, איז יעדע ווינט וואס קומט, שאקלט זיך עס פון אלע זייטן ביז ס'ברעכט זיך איבער און ס'פאלט אראפ, ולא יראה כי יבוא טוב, דער מענטש וועט נישט זען ווען ס'וועט קומען דאס גוטס. דאס הייסט, די הבטחה פון וצויתי את ברכתי וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר די וואס היטן שמיטה, וועט נישט קומען אויף אזא מין מענטש וואס ער היט נישט קיין שמיטה. אזוי ווי דער ערער בערבה זעט נישט דאס גוט, ס'קומט קיינמאל נישט קיין רעגן אין יענע געגנט, אזוי וועט דער מענטש נישט זוכה זיין צו זען קיין שום גוטס. ושכן חררים במדבר, ער וועט רוען אזוי ווי די פארטריקנטע פארברענטע ביימער וואס זיי וואקסן אין א מדבר וואס ס'קומט דארטן קיינמאל נישט קיין רעגן און ס'איז כסדר טרוקן און אפגעברענט פון די שטארקע זון וואס ס'באקט דארט. ארץ מלחה, ער וועט זיין ווי א באזאלצן שטיקל ערד וואס ס'קען דארט גארנישט וואקסן, אדער ווי די תרגום זאגט, אזוי ווי סדום וואס מען האט איבערגעדרייט מיט גפרית ומלח שריפה כל ארצה, ולא תשב, וואס וועט קיינמאל נישט באזעצן ווערן, אזוי וועט דער מענטש זיין אויב ער פארזיכערט זיך אויף מענטשן און נישט אויפ'ן אייבערשטן. זאגט די תרגום, ויהי כעכוביתא במישרא ולא יחזי ארי ייתי טבא וישרי בלא ולד, במדברא, בארעא סדום דלא אתיתבת, זאגט דער פסוק, ברוך הגבר אשר יבטח בה', פון די אנדערע זייט, געבענטשט איז דער מענטש וואס ער פארזיכערט זיך יא אויפ'ן אייבערשטן, און ער היט שמיטה, ער באארבעט נישט זיינע פעלדער, ער פארלאזט זיך אויף דעם וואס דער אייבערשטער האט צוגעזאגט אז ס'וועט גארנישט פעלן פאר די אלע וואס היטן שמיטה, און אויכעט ער פארלאזט זיך נישט אויף מצרים און אויף אשור, נאר אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער, והי' ה' מבטחו, דער אייבערשטער וועט טאקע זיין זיין פארזיכערונג און דער אייבערשטער וועט אים קומען צו הילף סיי אז ס'וועט אים גארנישט פעלן פון די פרנסה אפילו אין א שמיטה יאר, און סיי אז ער דארף נישט מורא האבן פונעם שונא, דער אייבערשטער וועט אים שוין ארויסהעלפן. די תרגום, בריך גברא דאתרחיץ במימרא דהשם, ויהי מימרא דהשם רוחצניה. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כט שבט א רוט מיט וואס מען שמייסט דעם נאר ותוכחת און די מוסר רייד וואס מען זאגט אים ער זאל זיך אויסלערנען די גוטע וועג יתן יעדע איינע פון די צוויי זאכן איז בכוחו אריינצוגעבן חכמה אין דעם קינד מען קען א קינד מדריך זיין בדרך החכמה דורך דעם וואס מען נוצט א ריטל און דורך דעם וואס מען נוצט מוסר רייד, און דורך דעם וועט ער זיך אויסלערנען די גוטע וועגן, און ער וועט זיין א נחת רוח פאר טאטע מאמע. אבער ונער משולח, א קינד וואס ווערט פארשיקט, די טאטע לאזט אים גיין טון וואס ער וויל, מביש אמו, די סוף וועט זיין אז ער וועט פארשעמען זיין מאמע, מענטשן וועלן זאגן אז די מאמע איז שולדיג דא, ווייל זי האט רחמנות געהאט אויף אים, זי האט אים געצערטלט, זי האט אים נישט געוואלט געבן קיין שמיץ, זי האט אים נישט געוואלט צו שטארק מוסר זאגן, וועלן זיי אנלייגן זיין שולד אויף די מאמע, און זי וועט ווערן פארשעמט. און רשי זאגט אז די פסוק איז מקויים געווארן ביי ישמעאל, וואס דורך דעם וואס ער האט זיך נישט גוט אויפגעפירט, איז זיין מאמע פארשעמט און פארטריבן געווארן פון אברהם אבינו'ס שטוב. זאגט די תרגום שבטא ומכסנותא יהבין חכמתא וטליא דלא מקבל בעתא מבהית אמיה זאגט דער פסוק ברבות רשעים ווען די רשעים פארמערן זיך און ווען זיי ווערן גרעסער זיי הייבן זיך דעם קאפ ירבה פשע וועט פארמערט ווערן די זינד זיי וועלן אויסלערנען אנדערע מענטשן ווי אזוי צו זינדיגן. און וויבאלד ס'וועט פארגרעסערט ווערן און פארמערט ווערן די עבירות וועט זיך קומען פאר זיי א שטראף, און ווען די שטראף וועט זיי באטרעפן, וצדיקים במפלתם יראו, די צדיקים וואס האבן זיך אפגעטון פון זיי און זיי האבן זיך נישט אפגעלערנט פון זייערע שלעכטע וועגן, זיי וועלן זיך צוקוקן צו די מפלה פון די רשעים און זיי וועלן זיך פרייען אז זיי זענען אוועקגעשטאנען פון זייערע שלעכטע וועגן.

זאגט דער פסוק יסר בנך, באשטראף דיין זון, זאג אים מוסר, ויניחך, ער וועט דיך געבן א רואיגקייט, אז דו וועסט אים אויסלערנען דעם גוטן וועג, וועט ער דיך קיינמאל נישט פארשעמען, ער וועט דיך נישט פארשאפן קיין צער, דו וועסט האבן א מנוחה פון אים, און נישט נאר דו וועסט האבן רואיגקייט פון אים, נאר ויתן מעדנים לנפשך, ער וועט דיך געבן זיסקייטן פאר דיין זעל, ער וועט דיך פארשאפן א הנאה, ער וועט דיך נאכזאגן א שיינעם דבר תורה, דו וועסט זען ווי גוט ער פירט זיך אויף, וועסטו האבן א שטארקע דערקוויקעניש פון דעם. און דער גר"א זאגט, יסר בנך ויניחך, ער וועט דיך געבן א מנוחה אז דו וועסט נישט גיין אין גיהנום, ויתן מעדנים לנפשך ער וועט דיך אפילו אריין פירן אין גן עדן, אזוי ווי די גמרא פארציילט א מעשה אז רבי עקיבא האט געלערנט תורה מיט די זון פון א רשע, און דורך דעם האט מען יענעמ'ס טאטן ארויס גענומען פון גיהנום און אריין געפירט אין גן עדן. זאגט די תרגום, רדי בברך ויניחך, ויתן תפנוקי לנפשך. זאגט דער פסוק באין חזון, ווען עס איז נישט דא קיין נבואה, יפרע עם, וועט דאס פאלק צעשטערט ווערן, אדער באשטראפט ווערן. רש"י זאגט אז דאס מיינט, אויב די אידן הערן זיך נישט צו צו דעם נביא, און זיי פארשעמען אים גאר, מאכן זיי אז ס'זאל אוועקגיין די נבואה, און דורך דעם, אדאנק דעם, ווערן זיי באשטראפט די גאנצע פאלק ווערט באשטראפט אויף דעם וואס זיי האבן פארשעמט דעם נביא. אנדערע לערנען באין חזון אז ס'איז נישטא קיין נביא וואס זאל אויסלערנען דעם ריכטיגן וועג, ס'איז נישטא קיין מנהיג וואס זאל ארויפפירן די אידן אויף די ריכטיגע רעלסן. יפרע עם, ווערט די גאנצע פאלק צעשטערט, אדער יפרע עם, די גאנצע פאלק ווערט אויפגעדעקט. מען זעט זייער שאנדע וויאזוי זיי קוקען אויס ווען זיי האבען נישט קיין פירער. ושומר תורה, דער וואס ער היט די תורה, ער דארף נישט קיין פירער, אפילו ווען עס איז נישט דא קיין נביא זעט ער אלעס אין די תורה, אשריו, וואויל איז אים, אלע וועלען אים בארימען מיט די אלע גוטע זאכען וואס ער וועט באקומען א דאנק דעם וואס ער איז א שומר תורה. זאגט די תרגום, בסוגעא דעולאי מתתרע עמא, ודנטר לאורייתא טובוהי. זאגט די משנה מסכת עירובין פרק ט', כל גגות העיר, אלע דאכן פון די הייזער פונעם שטאט, רשות אחת, האלט רבי מאיר אז דאס האט א דין ווי איין רשות, מען מעג אריבער טראגן זאכן וואס האבן קונה שביתה געווען אויף איין דאך צו די צווייטע דאך אינמיטן שבת, ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה או נמוך עשרה, מען דארף נאר זען אז איין דאך זאל נישט זיין העכער אדער נידריגער פון די אנדערע מיט גאנצע צען טפחים, דברי ר' מאיר, ווייל אויב ס'איז צען טפחים העכער ווי די אנדערע, קען זיך דאס קומען אויסטוישן מיט א עמוד א זויל וואס געפינט זיך אין די רשות הרבים און ס'איז הויעך צען און ברייט פיר אויף פיר, וואס דאס האט דאך א דין ווי א רשות היחיד, און אויב דו זאגסט אז פון איין דאך צו די אנדערע אפילו עס באלאנגט צו צוויי אנדערע מענטשן מעג מען שבת אראפטראגן כלים אפילו עס איז העכער צען, וועלן מענטשן קומען זיך אפשטעלן אינמיטן די רשות הרבים ארויפלייגן א פעקל אויף דעם זויל דארטן וואס איז א רשות היחיד, האב איך גוזר געווען און געזאגט אז ביי די דאכן טאר מען אויכעט נישט, אבער ווילאנג ס'איז נישט איין דאך העכער פון די אנדערע מיט צען טפחים, אפילו עס וואוינען אנדערע מענטשן אין די הייזער, מעג מען טראגן פון איין דאך צום צווייטן, וויבאלד די דעכער זענען נישט געמאכט געווארן זיך צו באנוצן דערויף, מען באנוצט זיך נישט דארטן אויף א שטענדיגן אופן, האבן אלע דעכער א דין ווי איין גרויסע רשות. וחכמים אומרים ניין, כל אחד ואחד רשות בפני עצמו, אפילו עס איז ווייניגער ווי צען טפחים אפגערוקט איין דאך פון די אנדערע, ס'איז אויף די זעלבע שטאפל, אבער וויבאלד אין די הייזער וואוינען אנדערע משפחות, איז פונקט ווי ס'איז צוטיילט אונטן, איז עס אויך צוטיילט אויבן אויפן דאך, און מ'טאר נישט אריבערטראגן פון איין דאך צום צווייטן אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען געוועזן אויפן דאך ווען די שבת איז אריינגעקומען. ר' שמעון אומר, ר' שמעון איז נאך מער מיקל, ר' שמעון זאגט, אחד גגות סיי דעכער, ואחד חצרות סיי הויפן, ואחד קרפיפות, דאס זענען אויך אזעלכע ארומגעצוימטע פלעצער וואס מען האט געמאכט אינמיטן שטאט צו ווי, אבער ס'איז נישט געווען מוקף לדירה און ס'איז ווייניגער ווי בית סאתים, איז רשות אחת לכלים ששבתו לתוכם, די אלע ווערן גערעכנט ווי איין גרויסע רשות פאר די כלים וואס האבן גערוהט אין זיי, מען מעג נעמען א כלי וואס ווען די שבת איז אריינגעקומען איז עס געליגן אויף א דאך, מעג מען עס אינמיטן שבת טראגן צו די חצר, א כלי וואס איז געוועזן אין די חצר מעג מען טראגן צו א קרפף און אזוי ווייטער און ווייטער, מען מעג ארום טראגן איין כלי איבער די גאנצע שטאט אויב מען פירט עס דורך א דאך און א הויף און א קרפף. ולא לכלים ששבתו בתוך הבית, די גאנצע זאך פון עירובי חצירות איז נאר געזאגט געווארן לויט ר' שמעון ביי כלים וואס האבן גערוהט אינעם הויז ווען די שבת איז אריינגעקומען, אזא מין כלי, די מענטש וואס ער וואוינט אינעם הויז און ער האט געמאכט א עירוב ארויסצוטראגן צו זיין חצר, מעג ער עס ארויסטראגן צום חצר, אבער אפילו עס ליגט שוין יעצט אינעם חצר, מען האט עס ארויסגעטראגן מיטן עירוב, טאר מען עס נישט יעצט אריבערטראגן פון איין חצר צום צווייטן, אדער פון די חצר צום דאך און אזוי ווייטער, ווייל די הלכה אז גגות חצרות און קרפיפות האבן איין רשות, זענען ממש ווי איין זאך, און מ'מעג טראגן פון איינס צום צווייטן, איז נאר געזאגט געווארן לויט ר' שמעון אויף די כלים וואס האבן קונה שביתה געווען אין איינע פון די דריי פלעצער ווען די שבת איז אריינגעקומען. משנה ב' גג גדול סמוך לקטן, א גרויסע דאך וואס איז נאנט צו א קלענערע דאך, קומט אויס אז די קליינע דאך איז אינגאנצן אויפגעבראכן צו די גרויסע דאך, מען רעדט דא אז די דעכער האבן אזעלכע קליינע ווענטעלעך ארום און ארום, אבער דארט ווי ס'קומט זיך צאם די קליינע מיט די גרויסע איז אפן, איז ווען מען שטייט אין די קליינע דאך קען מען נישט זעהן גארנישט, ס'איז נישטא קיין שום וואנט וואס זאל אפטיילן צווישן די קליינע און די גרויסע, ס'איז אינגאנצן אפן צו די גרויסע דאך, האט דאך עס נישט קיין שום מחיצה, ווערט עס גערעכנט ווי ס'איז אזוי ווי איינס מיט די גרויסע. איז הגדול מותר, די גרויסע דאך וועט מען מעגן נעמען כלים וואס זענען געלעגן אין די הויז אונטער דעם און ארויפטראגן צום דאך, און די קליינע וועט נישט אסר'ן אויף די גרויסע, ווייל ווען מען שטייט אין די גרויסע דאך זעט מען דאך יא אזעלכע ווענטעלעך, וואס די גרויסע דאך ברייטער פון פון אלע ביידע זייטן קומט דאך עס ארויס מער ווי די קליינע דאך, איז די ווענטעלעך דאס מאכט אז מען זאל זען אז די חלק וואו עס איז אפן צום קליינעם דאך איז נאר אזוי ווי א טיר, און ווילאנג עס איז נישט מער ווי צען אמה ברייט איז נישט קיין פראבלעם, א טיר מעג דאך זיין ביז צען אמה, איז נישט קיין פראבלעם, ס'הייסט נישט קיין פרצה. איז הגדול מותר, אויף די גרויסע דאך וועט מען מעגן ארויפטראגן זאכן פון די הויז צום דאך, והקטן אסור, אבער די קליינע דאך וועט מען גארנישט מעגן ארויפברענגען פונעם הויז צום דאך. ווייל ס'איז אינגאנצן אויפגעבראכן צום גרויסן דאך, און די מענטשן וואס וואוינען אין די אנדערע הויז טוען אסר'ן אויף די בני הקטן אז זיי זאלן נישט מעגן ארויפברענגען זייערע כלים פונעם הויז צום דאך. די זעלבע הלכה וועט זיין חצר גדולה שנפרצה לקטנה, א גרויסע הויף וואס איז אויפגעבראכן געווארן צו א קליינע הויף וואס איז נעבן דעם. איז ווען מען שטייט אין די גרויסע הויף זעט מען אזעלכע ווענטעלעך ביי די זייטן, די קליינע איז טאקע אינגאנצן אויפגעבראכן, איז ווען מען שטייט אין די קליינע זעט מען גארנישט, ס'איז נפרץ במלואו צום גרויסן, אבער ווען מען שטייט אין די גרויסע זעט מען נאך די צוויי ווענט ביי די זייט ווי די גרויסע שטארט ארויס מער ווי די קליינע, איז הגדולה מותרת, די מענטשן פון די גרויסע חצר אויב זיי האבן געמאכט צווישן זיך עירובי חצירות מעגן זיי ווייטער ארויסברענגען זאכן פון זייערע הייזער צום חצר, די בני הקטנה טוען נישט אסר'ן אויף זיי, און מען רעדט טאקע דא אויכעט אז די עפענונג די פרצה איז נישט געווען מער ווי צען אמות, ווערט עס נאר באטראכט ווי א טיר, והקטנה אסורה, די מענטשן וואס וואוינען אינעם קליינעם חצר, זיי זענען אסור ארויסצוטראגן פון זייערע הייזער צום חצר, ווייל ס'איז געווארן אינגאנצן אויפגעבראכן צום גרויסן. מפני שהיא כפתחה של גדולה, די עפענונג צווישן די קליינע און די גרויסע איז אזוי ווי א טיר פון די גרויסע, איז לגבי די גרויסע הייסט עס טאקע ווי א טיר, ווייל ס'האט דאך ווענט ביי די זייטן ארום, אבער לגבי די קטנה איז עס נישט ווי א טיר, ס'איז א פרצה ווייל ס'איז אינגאנצן אויפגעבראכן. און די ברטנורא זאגט אז מען רעדט דא אז ס'איז אויפגעבראכן געווארן פאר שבת, נאר דעמאלט זענען די בני הקטנה אסור ארויסצוטראגן פון זייערע הייזער צום חצר, אבער אויב מען האט געמאכט א עירוב פאר שבת, און אנהייב שבת האט מען געמעגט דא געהעריג ארויסטראגן פון די הייזער צום חצר מיט דעם עירוב, און אינמיטן שבת האט זיך די וואנט צובראכן, צווישן די קליינע חצר און די גרעסערע חצר, איז וויבאלד די עירוב האט מתיר געווען פאר א חלק פונעם שבת, איז עס אויכעט ווייטער מתיר, און מען קען א גאנץ שבת ווייטער ארומטראגן אין דעם חצר, ארויסטראגן פון די חצ פון די הייזער צום חצר, און אריינברענגען פון די חצר צו די הייזער. זאגט די משנה, חצר שנפרצה לרשות הרבים, א הויף וואס איז געווארן אויפגעבראכן צו די רשות הרבים, און דא רעדט מען אז ס'איז געווארן אויפגעבראכן אפילו אינמיטן שבת, איז המכניס מתוכה לרשות היחיד, אויב איינער וועט אריינברענגען פון דעם חצר, צו א רשות היחיד, או מרשות היחיד לתוכה ער וועט אריינטראגן פון א רשות היחיד צו דעם חצר, חייב. דברי ר' אליעזר, לויט ר' אליעזר ווערט די חצר אזוי ווי א רשות הרבים, און ווען איינער טראגט פון דעם חצר צו א רשות היחיד אדער פון דער רשות היחיד צו דער חצר, איז דא א חיוב חטאת, ס'הייסט אזוי ווי מ'האט ארויסגעטראגן פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד אדער פארקערט. וויבאלד ס'איז אויפגעבראכן געווארן צום רשות הרבים, באקומט עס א דין פון א רשות הרבים. וחכמים אומרים, ס'האט נאר א דין פון א כרמלית. מתוכה לרשות הרבים, אויב איינער זאל טראגן פון די חצר צו די גאס, או מרשות הרבים לתוכה ער ברענגט אריין פון די גאס צו די חצר, איז ער פטור. ס'הייסט ס'איז פטור אבל אסור, מפני שהיא ככרמלית. ס'איז נאר א כרמלית ס'איז נישט קיין רשות הרבים, און די זעלבע זאך וועט זיין פטור אבל אסור צו טראגן פון דעם חצר צו א רשות היחיד, און פון א רשות היחיד צו דעם חצר. משנה ג' חצר שנפרצה לרשות הרבים משתי רוחותיה, פריער האט מען גערעדט אז ס'איז אויפגעבראכן געווארן פון איין זייט, און יעצט רעדט מען אז ס'איז אויפגעבראכן געווארן ביי א ווינקל, ביי א קרן זווית אזוי שיף, ס'איז אראפגעקומען א חלק פון די דרומ'דיגע עק און א חלק פון די מזרח'דיגע עק למשל. וכן, בית שנפרץ משתי רוחותיו, א הויז וואס האט זיך אויפגעבראכן צו די גאס ביי א ווינקל. יעצט, מען קען נישט זאגן אז וויבאלד די עפענונג ביי דעם חצר אדער ביי דעם בית איז קלענער ווי צען אמות זאל עס הייסן אזוי ווי א טיר, ווייל מען מאכט נישט קיין טיר שיף ביי א קרן זווית. איי ביי דעם הויז למשל איז דאך דא א דאך פון אויבן קען מען דאך זאגן פי תקרה יורד וסותם, אבער מען רעדט דא אז אויך די דאך איז אוועקגעפאלן ביי דעם ווינקל דארט ווי עס האט זיך צובראכן די ווענט, איז אויך נישט דא דארטן קיין פי תקרה, עס איז נישט דא דארטן קיין באלקענעס וואס מען זאל קענען זאגן פי תקרה יורד וסותם. קומט אויס אז דא איז דא א פרצה צו די גאס אויף א אופן וואס מען קען נישט זאגן אז די פרצה הייסט א טיר. וכן די זעלבע זאך מבוי שניטלו קורותיו או לחייו, א מבוי וואס די באלקען פון אויבן וואס דאס האט געמאכט דעם היכר אז מען זאל מעגן מטלטל זיין אינעווייניג מיט א שיתופי מבואות, אדער די לחי וואס מען האט געלייגט און רש"י איז טאקע גורס קורתו או לחיו, ווייל ס'איז גענוג איין באלקען און ס'איז גענוג איין לחי, אבער אויב ס'איז אוועקגעפאלן אינמיטן שבת די קורה ולחי וואס האט מתיר געווען מטלטל צו זיין אין די מבוי, מותרים באותה שבת, האלט רבי יודא אז דעם שבת מעג מען נאך ווייטער טראגן אפילו די מחיצות זענען אוועקגעפאלן, ואסורין לעתיד לבא, דברי רבי יודא, נאר די אנדערע וואך שבת דארף מען פאררעכטן די פרצות און צוריקלייגן די קורה ולחי. רבי יוסי אומר, רבי יוסי האט געהאלטן אז ס'איז אסור, זאגט ער עס אזוי, אם מותרין לאותה שבת, אויב ס'דארף ווען זיין מותר די גאנצע שבת, ווייל וויבאלד ס'האט מתיר געווען א חלק פונעם שבת, איז עס מותר א גאנץ שבת אזוי ווי דו זאגסט, מותרין לעתיד לבא וואלט עס געדארפט זיין מותר אויכעט ביז אייביג, אלע אנדערע שבתים וואלט מען עס מער נישט געדארפט פאררעכטן. ואם אסורין לעתיד לבא, וויבאלד דו זאגסט אז ס'איז אסור אויף די אנדערע שבתים, אסורין לאותה שבת, האלט איך אז אויכעט די שבת איז עס אסור. איז דער ברטנורא מסביר, איינס האבן מיר דאך פריער געזאגט, ביי א חצר גדולה שנפרצה לקטנה, אז אויב ס'האט זיך אויפגעבראכן אין שבת, מעג מען יא ווייטער ארויסטראגן אום שבת פון די קליינע חצר אויכעט, פון די הייזער צום חצר, ווייל דארטן זאגט ער רעדט מען פון א עירוב, די קליינע חצר האט געמאכט א עירוב צווישן זיך, און די עירוב האט מתיר געווען אנהייב שבת, איז עס ווייטער מתיר א גאנץ שבת. דא רעדט מען אבער אז די מחיצות זענען אוועקגעפאלן, אן א עירוב, די מחיצות וואס זענען צובראכן געווארן אינמיטן שבת קענען נישט מאכן אז מען זאל מעגן ווייטער טראגן ביז סוף שבת, איך זאג נישט אז מתוך שהותרה למקצת שבת איז עס אויכעט מותר געווארן פאר א גאנץ שבת, און דער בית יוסף שמועסט אויס אז וואס איז עס דאך אנדערש ווי די חצר גדולה שנפרצה לקטנה דארט איז דאך אויכעט אויפגעבראכן געווארן די מחיצה, זאגט ער דארטן איז עס אויפגעבראכן געווארן פון א רשות היחיד צו א רשות היחיד. דאס הייסט, די מענטשן האבן דאך געמאכט א עירוב, סיי די חצר גדולה, האבן די מענטשן, די איינוואוינער דערפון געמאכט א עירוב און ס'האט באקומען א דין פון א רשות היחיד, און סיי די חצר קטנה האט געמאכט צווישן זיך א עירוב און ס'האט א דין פון א רשות היחיד, ווען ס'ברעכט זיך אויף די מחיצה פון א רשות היחיד צו א רשות היחיד, דעמאלט זאג איך יא אז מתוך די עירוב האט מתיר געווען אנהייב שבת איז עס מתיר א גאנץ שבת. דא רעדט מען אבער, ס'האט זיך אויפגעבראכן צו א כרמלית אדער ס'האט זיך אויפגעבראכן צו א רשות הרבים, אין אזא מין פאל אז ס'פעלט פון די מחיצה זאגט מען נישט, מתוך שהותרה למקצת שבת הותרה לכולה שבת. משנה ד', הבונה עליה, ווען איינער בויט א שטאק על גבי שני בתים. ס'איז דא צוויי הייזער ביי די צוויי זייטן פון א רשות הרבים. ס'איז דא א הויז אויף די רעכטע זייט פון די רשות הרבים, און ס'איז דא א הויז אויף די לינקע זייט פון די רשות הרבים, און ער גייט און ער בויט א שטאק וואס זאל לויפן איבער דעם רשות הרבים פון איין הויז צום צווייטן. קומט אויס אז מען קען ווען דא זאגן פי תקרה יורד וסותם, אז די דאך פון דעם אויבערשטן שטאק, ביי ביידע עקן, זאל מען באטראכטן ווי ס'ציט זיך אראפ ביז אונטן, און מען קען טראגן אינעווייניג ס'ווערט אזוי ווי אפגעזונדערט פון די רשות הרבים. וכן די זעלבע זאך גשרים המפולשים, בריקן וואס לויפן דורך א רשות הרבים, און ביי די צוויי עקן פון די בריק איז דא א מחיצה, מטלטלין תחתיהם בשבת, דברי רבי יהודה, רבי יהודה האט געהאלטן אפילו א פלאץ וואס איז מפולש, ס'איז דורך און דורך אפן, ס'האט נאר ווענט פון צוויי זייטן, און די אנדערע צוויי זייטן איינס אקעגן די אנדערע זענען נישט דא, וויבאלד אבער מ'קען דא זאגן פי תקרה יורד וסותם, סיי ביי דעם שטאק און סיי ביי דעם בריק וואס לויפט אדורך קען מען זאגן אז די מחיצות פון אויבן ציען זיך אראפ ביז אונטן און ס'ווערט פארמאכט, מעג מען טראגן אונטער דעם, ס'האט נישט קיין דין פון א רשות הרבים. וחכמים אוסרין, די חכמים האבן געהאלטן אז דארט וואו ס'איז מפולש, ס'איז אויפגעבראכן דורך און דורך, זאגט מען נישט פי תקרה יורד וסותם. ועוד אמר רבי יהודה, נאך מער האט רבי יהודה געזאגט, אפילו אויף א פאל וואו ס'איז נאר מפולש, און ס'איז נישט דא קיין פי תקרה יורד וסותם, קען מען אויכעט מאכן אז מען זאל דארטן מעגן טראגן מערבין למבוי המפולש, אויב ס'איז דא א מבוי וואס האט נאר ווענט פון צוויי זייטן, אבער פון די אנדערע צוויי זייטן איז עס אפן, מען קען אדורך זען פון איין עק ביז די אנדערע, קען מען לייגן א קורה ולחי ביי איין זייט אדער א קורה אדער א לחי ביי די אנדערע זייט, און דאס וועט שוין ווערן מותר, ווייל די צוויי ווענט פון ביידע זייטן דאס איז שוין גענוג א מחיצה מדאורייתא, אז מדאורייתא מעג מען שוין דארטן טראגן, און מדרבנן פעלט זיך אויס צו מאכן א היכר פון א לחי אדער א קורה אויף ביידע זייטן, וחכמים אוסרין ווייל די חכמים האבן געהאלטן אז דריי ווענט פעלט זיך אויס מן התורה, און אויב ס'איז א מבוי המפולש דארף מען ביי די דריטע זייט לייגן כאטשיג א צורת הפתח, און איינמאל ס'איז שוין פארמאכט פון דריי זייטן דעמאלטס ביי די פערדע עק דארטן קען מען לייגן א קורה אדער א לחי, אבער אויב ס'איז מפולש העט נישט העלפן קיין לחי וקורה. זאגט די גמרא אין מסכת עירובין דף ק' עמוד ב, אמר רמי בר אבא אמר רב אסי, אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבת, ס'איז אסור פאר א מענטש צו גיין אויף גראז אין שבת, ווייל ס'רייסט זיך ארויס, משום שנאמר שטייט א פסוק אין משלי, ואץ ברגלים חוטא, דער וואס איילט זיך מיט די פיס זינדיגט, זעט מען דאך אז אמאל קען מען זינדיגן בלויז מיטן גיין מיט די פיס, און ער זעצט דאס איין אויף איינער וואס רייסט ארויס גראז מיטן טרעטן דערויף אום שבת. תני חדא אין איין ברייתא האבן מיר געלערנט מותר לילך על גבי עשבים בשבת, מען מעג טרעטן אויף גראז אום שבת, ותניא אידך אסור אין א צווייטע ברייתא האבן מיר געלערנט אז מען טאר נישט, לא קשיא, הא בלחים הא ביבשים, אויב ס'איז פייכט טאר מען דאס נישט אויסרייסן אום שבת, ס'הייסט תולש, אויב ס'איז שוין אפגעטריקנט הייסט עס שוין ווי אפגעריסן און מען מעג שפאצירן דערויף, ס'איז גארנישט אז ס'רייסט זיך אויס אום שבת. ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי, איז דא וואס זענען גורס פריער אנהייב פון די שטיקל גמרא אויכעט רמי בר חמא, ס'זאל שטימען די ואמר, און ס'דא וואס זענען ביי ביידע גורס רמי בר אבא. אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוה, א מענטש טאר נישט צווינגען זיין פרוי צו תשמיש, שנאמר ואץ ברגלים חוטא, דאס איז א לשון פון תשמיש ווי ס'שטייט בין רגליה כרע נפל שכב, ואמר רבי יהושע בן לוי און רבי יהושע בן לוי האט געזאגט אויף דעם, כל הכופה אשתו לדבר מצוה, הויין לו בנים שאינם מהוגנים, ער וועט האבן נישט קיין ערליכע קינדער, אמר רב איקא בר חיננא, מאי קראה, ווי זע איך דאס אין פסוק? שטייט אין פסוק אין משלי, גם בלא דעת, נפש לא טוב, אויב מען טוט דאס אן די וויסן פון די פרוי, מען באצווינגט איר, וועט מען געבוירן א נפש לא טוב. תניא נמי הכי, גם בלא דעת, נפש לא טוב, זה הכופה אשתו לדבר מצוה.

ומעוף השמים יחכמנו זה תרנגול, דאס איז א האן, שמפייס, קודם רעדט ער איבער און ער בעט איבער זיין נקבה, ואחר כך בועל, און נאכדעם וואוינט ער מיט איר. מיר צו מיר זעהן ווייטער אין די גמרא וויאזוי ער טוט דאס און וואס ער זאגט איר. אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, ווען ס'וואלט נישט געגעבן געווארן די תורה, היינו למידין וואלט מען זיך געקענט אפלערנען צניעות, באשיידנקייט, מחתול פונעם קאץ, וואס רש י זאגט אז ער גייט קיינמאל נישט ארויס אין בית הכסא פאר מענטשן, און אויך טוט ער צודעקן זיין צואה, און רבינו חננאל זאגט אז ער איז צנוע בתשמיש. וגזל וואלט מען זיך געקענט אפלערנען מנמלה פון דער מוראשקע וואס זי זאמלט זיך איין גענוג עסן און זי ארבעט שווער צו זאמלען פאר זיך אליין גענוג וויפיל זי דארף און זי רויבט קיינמאל נישט צו פונעם צווייטן. ועריות וואלט מען זיך געקענט אפלערנען מיונה פונעם טויב וואס א טויב טוט זיך נאר באהעפטן מיט זיין בן זוג מיט זיין בת זוג, סיי דער זכר שיידט זיך נישט אפ פון דער נקבה, ווי רש י זאגט שאינו נזקק אלא לבת זוגו, און סיי די נקבה שיידט זיך נישט אפ פונעם זכר, ווי רבינו חננאל זאגט שאינה מקבלת עליה זכר אלא זכר המיוחד לה. דרך ארץ וואלט מען זיך געקענט ארויסלערנען מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל, זאגט די גמרא ומאי מפייס לה, וואס טוט ער איר איבערבעטן וויאזוי גייט דאס צו? אמר רב יהודה אמר רב הכי קאמר לה, אזוי מיינט ער איר צו זאגן, דאס הייסט באמת קען ער נישט רעדן, אבער ער מאכט פארשידענע צייכענעס מיט זיינע פליגלען און מיט זיין קאפ, פאר ער וואוינט מיט איר טוט ער אויסברייטן זיינע פליגלען ביז די ערד, זאגט די גמרא דאס איז א רמז אז ער מיינט איר צו זאגן זביננא ליך זיגא, כ'גיי דיך קויפן א מאנטל, דמטו ליך עד כרעיך וואס וועט אנקומען פאר דיר ביז דיין פיס אונטן וועסט זיין אינגאנצן צוגעדעקט דערמיט. לבתר הכי, נאכדעם וואס ער האט געוואוינט מיט איר, איז די טבע פון א תרנגול אז ער שאקלט מיטן קאפ, אמר לה, ער מיינט איר צו זאגן, לישמטתיה לכרבלתיה דההוא תרנגולא, ס'זאל ווערן אויסגעפליקט די קרוינדל פונעם קאפ פונעם האן, אי אית ליה אויב ער האט און ער קען זיך ערלויבן צוצושטעלן די מאנטל, ולא זביננא ליך, און איך וועל נישט קויפן פאר דיר די מאנטל וואס כ'האב דיר צוגעזאגט. איז מיט די רמזים וואס ער מאכט איר פאר בעילה און נאך בעילה, דאס, מיט דעם בעט ער איר איבער, ווי די תורת חיים זאגט, אז דאס מיינט נישט אז די תרנגול איז ממש מפייס, דאס איז נאר אזא טבע וואס דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן פאר זיי, וואס זיי זאלן טון פארדעם און נאכדעם, אז אונז מענטשן זאל מען זיך פון דעם אפלערנען דרך ארץ וויאזוי זיך אויפצופירן. זאגט דער זוהר הקדוש, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. רבי יוסי פתח מיט דעם פסוק אין תהלים רגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה. רגזו ואל תחטאו, האי קרא אוקמוה מ'האט עס איינגעזעצט, דבעי בר נש לארגזא יצר טוב על יצר הרע, דאס מיינט אז מען דארף אויפרעגן דעם יצר טוב אויפן יצר הרע, ושפיר און דאס איז זייער א גוטע פשט. אבל, מען קען זאגן נאך א פשט אין דעם פסוק. בשעתא דרמש ליליא ווען ס'ווערט טונקל ביינאכט ובר נש שכיב על ערסיה דער מענטש ליגט אויף זיין בעט כמה גרדיני נימוסין מתערין בעלמא אסאך ממונים וואס זיי זענען געשטעלט געווארן צו באשטראפן

ויבעי ליה לבר נש דלא יפיק מנייהו מלה בפומיה, מ'דארף זייער אכט געבן מ'זאל נישט ארויסציען פון די מויל פון א מענטש די ווערטער וואס זאלן רעדן פון די אלע בעלי דינים וואס דרייען זיך ארום, בגין דלא יתער להו לגביה, כדי ער זאל זיי נישט מעורר זיין צו אים ולא ישתכחון בהדיה און זיי זאלן זיך נישט געפינען מיט אים, הדא הוא דכתיב אמרו בלבבכם

האי לעילא, דאס מיינט אויבן, דאתא קודשא בריך הוא לאתחברא בכנסת ישראל, די אייבערשטער קומט זיך באהעפטן מיט די כנסת ישראל, כדין דעמאלטס ושכבתם ואין מחריד. מאי טעמא, בגין והשבתי חיה רעה מן הארץ, דעמאלטס די אלע קליפות, דא חיה דזינא בישא לתתא דאס איז די קליפה פון די שלעכטע מינים דא אונטן, זיי ווערן אלע צעשטערט. ומאי איהי, זאגט ער דאס איז די נאמען פון אגרת בת מחלת, וואס זי איז א שין ד' וואס דרייט זיך ארום וואס די גמרא זאגט אז פאר דעם איז ונתתי גשמיכם בעתם מיינט לילי רביעית ווייל די צייט דרייען זיך נישט מענטשן אין די גאסן צוליב די שין ד' היא וכל סייעתא דילה, זי מיט איר גאנצע גרופע פון קליפות האי בליליא דאס איז ביינאכט און ביממא איז בני נשא דאתו מסטרהא דא מענטשן וואס זיי קומען פון די שלעכטע זייט מענטשן וואס דרייען זיך מיט געווער, מיט שווערדן, הדא הוא דכתיב, וחרב לא תעבר בארצכם. ר' אבא אמר, הא אוקמוה, מ'האט איינגעזעצט אפילו חרב של שלום, כגון פרעה נכה, וואס ער האט געוואלט אדורך גיין ארץ ישראל, צו קענען גיין מלחמה האלטן מיט א צווייטע לאנד, און מ'האט אים נישט דורך געלאזט, ווייל וחרב לא תעבר בארצכם אפילו א חרב וואס קומט נישט אקעגן די אידן, נאר ער וויל גיין מלחמה האלטן מיט א צווייטן. איז דאס איז איין פשט פון וחרב לא תעבר בארצכם, אבל מען קען זאגן נאך א פשט, וחרב לא תעבר דא סייעתא דילה, דאס גייט ארויף אויף די גרופע פון די שין ד' וואס ער האט פריער אויסגערעכנט, והשבתי חיה רעה דלא תשלוט בארעא זאל נישט געוועלטיגן אינעם לאנד, ואפילו העברה בעלמא לא תעבר עלייכו עס זאל אפילו נישט אדורך גיין איבער ענק, ואפילו חרב דשאר עמין א שווערד פון די אנדערע פעלקער ואפילו בר נש מזיינא לא יעבור עלייכו אפילו א באוואפנטער מענטש זאל נישט אדורך גיין אויף ענק. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק ה, תיקון הגוף כיצד, וויאזוי דארף זיך א מענטש צורעכטן דעם גוף צום דאווענען. כשהוא עומד בתפילה ווען מען שטייט ביים דאווענען צריך לכוון את רגליו זו בצד זו, מען דארף צאמלייגן די פיס איינס נעבן די אנדערע, אזוי ווי די מלאכים, ונותן עיניו למטה מיט די אויגן קוקט מען אויף אראפ, כאילו הוא מביט לארץ כאילו מען קוקט צו דער ערד, ויהיה לבו פנוי למעלה די הארץ זאל זיין אבער געוואנדן אויף ארויף, כאילו הוא עומד בשמים כאילו ער שטייט אין הימל. ומניח ידיו על לבו, ער לייגט ארויף זיינע הענט אויף זיין הארץ כפותין, צאמגעלייגט, הימנית על השמאלית, די רעכטע האנט אויף די לינקע האנט, ועומד און ער שטייט כעבד לפני רבו, ווי א קנעכט פאר זיין האר, באימה, ביראה, ופחד. ולא יניח ידיו על חלציו, מען זאל נישט ארויפלייגן די האנט אויף די לענדן, וואס דאס איז א דרך גאות. תיקון המלבושים כיצד, וויאזוי דארף מען אהערשטעלן די קליידער ווען מען שטייט ביים דאווענען, מתקן מלבושיו תחילה, מען דארף זיך צוערשט צורעכטן די קליידער, ומציין עצמו, ומהדר, מען דארף זיך שיין מאכן, אויסצירן, שנאמר השתחוו לה' בהדרת קודש, מיט א הייליגע שיינקייט. ולא יעמוד בתפילה באפונדתו, מען זאל נישט שטיין ביים דאווענען מיט די אפונדה, וואס דאס איז א גארטל וואס מען פלעגט אין דעם האלטן געלט, ולא בראש מגולה נישט מיט קיין אויפגעדעקטן קאפ, ולא ברגליים מגולות נישט מיט אויפגעדעקטע פיס, מ'טאר נישט שטיין בארפעס ביים דאווענען, אם דרך אנשי המקום אויב ס'איז די סדר פון די מענטשן פון יענעם פלאץ, שלא יעמדו בפני הגדולים אלא בבתי רגליים, זיי שטייען פאר זייערע חשוב'ע מענטשן נאר אנגעטון מיט זאקן, דעמאלטס טאר מען נישט שטיין בארפעס, אויב ס'איז נישט קיין פראבלעם צו שטיין פאר א חשוב'ע מענטש בארפעס מעג מען ביים דאווענען אויכעט אזוי שטיין. ובכל מקום לא יאחז תפילין בידו, אויף יעדן פלאץ טאר מען נישט האלטן אין די הענט קיין תפילין, וספר תורה בזרועו אדער האלטן א ספר תורה אינעם ארעם, ויתפלל און אזוי דאווענען מפני שלבו טרוד בהן, ער קען נישט אינזין האבן דאס דאווענען ווייל ער דארף אכט געבן אז די תפילין אדער ספר תורה זאל נישט אראפפאלן. ולא יאחז כלים ומעות בידו, מען טאר נישט האלטן אין די הענט קיין כלים אדער געלט, אבל מתפלל הוא ולולב בידו בימות החג, סוכות מעג מען האלטן א לולב ביי שמונה עשרה, מפני שהיא מצוות היום, דאס איז א מצוה, דאס מעג מען האלטן. היה משוי על ראשו, אויב ער האט געהאט א פעקל אויפן קאפ, והגיע זמן תפילה ס'איז געקומען די צייט צום דאווענען, אם היה פחות מארבעה קבין, ס'האט געוואויגן ווייניגער ווי פיר קבין, מפשילו לאחוריו, לייגט ער עס אזוי אויפן רוקן, ומתפלל בו, און ער דאווענט אזוי, ער מוז עס נישט אראפלייגן אינגאנצן, היה ארבעה קבין אויב ס'איז געווען פיר קבין אדער מער, מניחו על גבי קרקע דארף ער עס אראפשטעלן אויף דער ערד ואחר כך יתפלל און נאכדעם קען ער דאווענען. דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהם עטופין, זענען געווען איינגעהילט מיט א טלית בשעת'ן דאווענען. זאגט דער רמב"ם תיקון המקום כיצד, וויאזוי דארף זיין אויסגעשטעלט דאס פלאץ וואו מ'דאווענט. יעמוד ער זאל שטיין במקום נמוך אויף א נידריגע פלאץ, ויחזיר פניו לכותל ער זאל אויסדרייען זיין פנים צו די וואנט, וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים, אין דעם שטוב וואו מען דאווענט דארף מען עפענען פענסטערס אדער טירן צו די זייט פון ירושלים כדי להתפלל כנגדם, שנאמר, וכוין פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלים. וקובע מקום לתפילתו תמיד מען דארף שטענדיג קובע זיין דעם זעלבן פלאץ ווי מען שטייט ביים דאווענען, ואין מתפלל בחרבה מען טאר נישט דאווענען אין א חרוב'ע שטוב, ולא אחורי בית הכנסת נישט הינטערן שול, אלא אם כן החזיר פניו לבית הכנסת נאר אויב ער האט אויסגעדרייט זיין פנים צום שול, ואסור ליישב בצד העומד בתפילה מען טאר זיך נישט אראפזעצן נעבן איינער וואס שטייט שמונה עשרה, או לעבור לפניו, מען טאר אויך נישט אדורך גיין פארנט פון איינער וואס דאווענט, עד שירחיק ממנו ארבע אמות, ביז מען דערווייטערט זיך פון אים פיר איילן, זאגן די פוסקים אז דאס איז נאר אויב מען זיצט און מען קלאצט, אבער אויב מען דאווענט אדער מען לערנט, מעג מען זיצן אפילו נאנט צו איינער וואס האלט אינמיטן שמונה עשרה. זאגט דער ספר חסידים אין סימן מ א, אלמלא בושת שברא הקדוש ברוך הוא, ווען נישט די מידה פון בושה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, לא היה אדם נקי מעבירה, וואלט קיין שום מענטש נישט געווען ריין פון זינד. תדע לך, איך ברענג דיר א ראיה, שהרי להרוג אדם בגלוי, הרג'נען א מענטש אויף א אפענע פלאץ, איז מצוי יותר, ס'איז מער שכיח, מאשר ישכב עם אישה בגלוי, ווי איינער זאל וואוינען מיט א פרוי אפענערהייט, אפילו נישט אפילו ס'איז זיין אייגענע פרוי. פארוואס? כי הכעס מצוי לכל אדם, כעס איז א זאך וואס מאכט זיך ביי יעדן מענטש, בין גדולים, בין קטנים, בין זקנים, און פאר דעם איז מער שכיח אז מ'זאל חלילה אומברענגען איינעם דורך א כעס, אבער ויצר הרע, וואס דאס איז די יצרא דעריות, אינו מצוי אלא בבחורים, נאר יונגע מענטשן, אבל לא בקטנים, גאר קליינע קינדער האבן נישט די תאווה, וזקנים, או חלשים, זיי האבן נישט די תאווה. און ואותן הבחורים וואס זיי האבן יא דעם יצר אשר יצרם תקף עליהם, אינם מניחים זיי לאזן נישט נאך פון צו זינדיגן אלא מפני הבושת, נאר ווייל זיי האבן בושה. לפיכך, ווייל די גאנצע סיבה פארוואס א מענטש האלט זיך צוריק פון זינדיגן איז וועגן בושה, איז אין אדם יכול להחזיק טובה, ער קען זיך נישט גוט שפירן אם עשה טובה אויב ער האט געטון גוט ולא עשה חטא און ער האט נישט געזינדיגט, כי אם בנעוריו שב מפני הבושת, אין די יוגנט האט ער זיך צוריקגעהאלטן צוליב בושה, ושלא הניחו יולדיו, זיינע עלטערן האבן אים נישט צוגעלאזט, נמצא קומט אויס, גם בעת אפקו מן העבירה, אפילו שפעטער, אין די עלטערע יארן ווען ער האלט זיך צוריק פון די עבירה, אפילו אויף א אופן וואס ער דארף זיך שוין נישט שעמען, אבער אין לו להחזיק טובה, כי מתחילה שב מפני הבושת, אנהייב האט ער זיך צוגעוואוינט נישט צו זינדיגן ברבים צוליב די בושה, און די בושה האט אים שוין באגלייט אפילו אויף די שפעטערדיגע יארן אז ער זאל קיינמאל מער נישט דורכפאלן מיט אזא מין חטא. סימן מ ב, התשובה צריך ארבעה דברים, עס פעלט זיך אויס פיר חלקים ביים תשובה טון, האחד, שיתנחם, מען דארף חרטה האבן על כל חטא וחטא, עוון ואשמה. השני די צווייטע זאך שיעזוב אותם, מ'דארף איבערלאזן די עבירות, השלישי שיתוודה בשפתיו מה שגמר בלבו, דאס וואס ער האט באשלאסן אין הארץ דאס דארף ער מיטן מויל זיך מתוודה זיין, הרביעי די פערטע זאך שיקבל עליו בלב שלם, ער דארף אננעמען אויף זיך מיט א גאנצע הארץ ויגמר בלבבו און באשליסן ביי זיך אין הארץ שלא ישוב לעשות עוד ער גייט זיך מער נישט צוריקקערן טון די זאך, פן ידמה לטובל ושרץ בידו, אנישט קוקט מען אויס ווי איינער וואס טובל'ט זיך מיט א שרץ אין די הענט, שאין התשובה מועלת לו עד שישליך השרץ מידו, וצריך לפרט את החטא. ווען מען איז זיך מתוודה דארף מען ארויסזאגן דעם זינד, שנאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. וכן יתוודה, אזוי זאל ער זאגן די וידוי, אנא ה', חטאתי עוויתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי, איך האב חרטה, ובושתי, איך שעם מיך ממעשיי פון מיינע מעשים, ואני מעיד עלי יודע כל תעלומות, איך בין מעיד אויף מיר דעם אייבערשטן וואס ער ווייסט אלע פארהוילענישן, שאני גומר בליבי אז איך באשליס ביי מיר אין הארץ, שלא אשוב עוד לעשות, אז איך גיי מיך מער נישט צוריקקערן צו טון דאס. וכן כתיב ווי שטייט א פסוק אין ירמי', השיבני ואשובה, כי אתה השם אלוקי, כי אחרי שובי, ניחמתי, איך האב חרטה, ואחרי הודעי, ספקתי על ירך,